לעילוי נשמת רבי אברהם ברב חיים יהושע עליו השלום זקלס ליום היארצייט שלו ט ו אדר.
משיחת פורים תשט ו וואס דאס איז א הוראה, דער ענין פון פורים איז דאך געווען ווי איז מען געקומען צו דעם נס פון פורים, איז מען דאך געקומען דורך די עבודה במסירת נפש, און די מסירת נפש איז נישט געווען אין א יום המיוחד בשנה, ס'דא אזא דער מיטעלער רבי שרייבט אז בשעת נעילה איז אפילו א קל שבקלים שטייט ער אין א תנועה פון מסירת נפש, אבער דאס האט זיך געמאנט דער ענין פון מסירת נפש די גאנצע יאר וואס מ'האט נאך נישט געוואוסט אז די גזירה איז בטל געווארן, זענען אלע אידן מנער ועד זקן טף ונשים זיינען זיי געשטאנען אין א תנועה פון מסירת נפש, רעכענענדיג און האבנדיג מורא אז דאס איז פארבונדן מיט א גזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים רחמנא היה לא תהיה, און ס'איז דאך דא אויף דערויף דער ביאור, וואס דער רבי האט איבערגעזאגט אין נאמען פון צמח צדק. אז היהודים שטייט דאך מיט צוויי יודן אז אפילו אט אט די וואס זיי האבן שוין נישט געוואוסט אז זיי זיינען יהודים און זיי האבן אפילו אפשר גארנישט געוואלט זיין אין כלל זה זיי האבן דאך אבער אין זיך געהאט די נקודת היהדות איז פונקט אזוי ווי אויף זיי איז חל געווען די גזירת המן את כל היהודים, אט אזוי איז דאך די תנועה פון מסירת נפש איז געווען על כל היהודים אפילו אויף קל שבקלים ביי דער וואס האט נישט געוואלט האבן קיין שייכות רחמנא ליצלן מיט אידישקייט און די תנועה איז געווען נישט נאר צו נעילה יום כיפור און נישט נאר בשבת ויום טוב נאר דאס איז געווען בימות החול און כל השנה כולה סיי בקיץ סיי בחורף און וואס פאר א שינויים ס'נישט געווען במשך השנה זאל מען ניט מיינען אז דאס איז א הוראה וואס איז געווען אן אויסנאמס צייט און דעמאלט האט זיך ביי יעדן דערוועקט די נקודה הפנימית במילא האט מען געמוזט אנקומען צו אזא מין עבודה פון מסירת נפש אפילו אין א וואכעדיגן טאג און אין א וואכעדיגע עבודה, און בשעת ס'האנדלט זיך וועגן למסור נפשו וגופו כפשוטו, זאגט מען אז דער ענין פון פורים איז אז דאס איז קיימו עליהם אז מ'זאל דאס טון בכל דור ודור, ווי ער זאגט אין דער מגילה, מ'האט פאנאנדער געשיקט איגרות, פריער איגרת די ערשטע און דערנאך איגרת הפורים הזאת השנית, און אידן האבן דאס מקבל געווען די בקשה פון אסתר המלכה כתבוני לדורות אז מען האט אריינגעשריבן אין יעדער אידן אינעווייניג אז אויב נאר ס'וועט זיך פאדערן א תנועה פון מסירת נפש און דאס וועט ניט זיין צו נעילה אין יום כיפור ס'אפילו ניט זיין שבת און יום טוב ס'וועט זיך אפילו ניט האנדלען וועגן ווען מ'שטייט אין שול אדער אין ישיבה נאר ווען ער גייט ארום אין גאס אדער בשעת'ן עסן און טרינקען בכל דרכיך, האט ער דעמאלט בכח זיך אוועקשטעלן למעלה מן המקום ולמעלה מן הזמן און שטיין אין אזא מין תנועה פון מסירת נפש בפועל, אנשים ונשים, נער וזקן. און אט דאס איז די זאך פון פורים אז דורך דערויף וואס מען נעמט עס ארויס פון זמן ומקום לגמרי עד דלא ידע, וואס אין עד דלא ידע קענען זיך אלע אויסגלייכן, בשעת ס'האנדלט זיך אין א ענין פון ידיעה והבנה והשגה זאגט דאך די גמרא אַז אין דעותיהם דומין זה לזה, און אין פּרצופיהם דומין זה לזה, בשעת ס'האַנדלט זיך דלא ידע אַז ס'איז ניט אַ ענין וואָס פאַרבונדן מיט הבנה והשגה, און דאָס איז ניט אַ ענין וואָס ער דאַרף דאָס אָפּמעסטן און פאַרשטייען, נאָר פון אים פאָדערט זיך די איינציקע עבודה ער זאָל זיך אַרויסנעמען פון זמן ומקום, איז אין דערויף קענען זיך אלע אידן אויסגלייכן אזוי ווי ס'איז געווען בימים ההם, אזוי זאל דאס אויך זיין בזמן הזה, מיט א עילוי בזה, אז דעמאלט האט מען זיך געדארפט אנקומען צו הסרת טבעת, ווי די גמרא זאגט אין מגילה אז די הסרת טבעת ויסר את טבעתו ויתנה להמן, אט דאס האט גע'פועל'ט ביי אידן מער ווי די אלע נביאים און נביאות, א תנועה פון תשובה ביז צו מסירת נפש, בשעת מלחמה האט פאר אונז האט עס יעדער איד בכח, אז בשעת דער אייבערשטער גיבט אים אלע זאכן בהרחבה. אבער זיין דזשאב ווי זיי זאגן דא, שטייט גייענדיג אין גאס, געפינענדיג זיך אין אן אפיס, האבנדיג צו טון אפילו מיט אן אינו יהודי, קען ער זיך מיטאמאל א כאפ טון אז אין עוד מלבדו און אוועקשטעלן זיך אין א תנועה פון מסירת נפש בפועל, אז ער ווערט מוכן און מזומן בפועל ביז די דרגה היותר תחתונה אויף ניט עובר זיין אויף קיין דקדוק קל און מקיים זיין רצון הקדוש ברוך הוא בכל הפרטים כאטש אפילו מיט איין רגע פריער האט ער גערעדט אין א ענין פון מסחר אדער אין א ענין וואס איז פארבונדן מיט זיינע אנדערע ארבעט מיט וועלכע ער איז זיך עוסק און ס'איז ביי אים לגמרי קיין סתירה ניט, ווי קומט דאס אז אין דעם זמן און אין דעם מקום זאל ער שטיין מיט אזא מין התעוררות ווי א איד שטייט ביום הכיפורים, זאגט מען אים אז דעמאלטס איז דאס ווי שטייט אין תיקוני זוהר און חסידות איז דאס מבאר אז די התעוררות פון יום כיפור איז מער ניט כ פורים מיט א כף הדמיון, און פורים קען מען שטעלן זיך אין א התעוררות נאך אין א עילוי יותר גדול וואס דאס איז מסירת נפש בפועל און ער טוט דאס מיר בשעת ער האט מיר בני חיי און מזוני רויחי און במילא איז דאך פארשטאנדיג אז דאס פארלאנגט זיך בכל מקום ומקום לפי עניינו אז אין אין כרכים המוקפים חומה דאס הייסט אט דארט וואס ס'דא דער אהיה אהיה לה חומת אש אט דארט וואס מ'איז א מוגבל וואס קיין צד דלעומת זה קען ניט אריינגיין, קען ער זיך מיינען אז וויבאלד ער לעבט אין אן ארט וואס דאס ארום און ארום אין א חומה האט ער זיך ניט קיין מורא פאר'ן יצר הרע, איז אויף דערויף זאגט מען אים אז עמלק איז דאך גאוה אן א טעם, במילא קען ער זיך אריינכאפן אפילו רחמנא ליצלן צו א גדול בישראל וואס ער זיצט אין אן ארט וואס ער איז מוקף חומה, און דעמאלס איז די סכנה אסאך א גרעסערע ווארום ער קען זיך אין זיך ניט געפינען קיין חיסרון, במילא בשעת מען פרעגט ביי אים צו איז ער א מציאות. זאגט ער אז ער איז א מציאות ווארום ער קען לערנען און ער דאווענט און איז מקיים מצוות בהידור, בשעת מען פרעגט אים צו כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זאגט ער אז ס'שטייט אין תורה אז נתתי לפניך את החיים ואת הטוב און דעם היפך דערפון, און ער האט מיט זיין בחירה חפשית אויסגעקליבן דעם דרך הטוב, במילא איז דאך דאס כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, במילא קען ער זיך זיין א בעל גאוה על פי תורה, און אויך פרעגט מען אים צי איז ער א חכם זאגט ער אז ער האט גע'פסק'נט א דין און ער האט א ראיה אז דאס איז באמת לאמיתו. ווארום ס'שטייט אז ס'איז דא אין ענינים פון פסקי דינים אז אויב מ'זעט אז ס'איז נתקבל געווארן מכלל ישראל ווערט אפגע'פסק'נט אין חושן משפט אז דאס האט א תוקף פון א דבר משנה במילא האט ער דער וואס האט זוכה געווען אז זיין פסק דין איז נתקבל געווארן פון כמה וכמה מישראל האט ער זיך א ראיה אז קימו למעלה על דבריו, במילא איז אויך שימש בכהונה שמונים שנה ביז וואנעט נעשה צדוקי ער האט ראיות אז ער איז א צדיק גמור, איז אויף דערויף זאגט מען אים אז אפילו דער וואס ער איז א מוקף חומה פאדערט זיך פון אים אז בשעת ס'קומט דער יום חמישה עשר וואס דעמאלט איז דער דיסקוס של לבנה בשלימותה ווי ער זאגט אין מדרש

קיבל תורה ומסרה פאר אלע אידן, האט ער געזאגט דער ונחנו מה אז ער איז לגמרי ביי זיך קיין מציאות נישט, אט דאס האט געקאנט דערנאך געבן א וועג אז זאל זיין דער צא הלחם בעמלק, און לולי זה קען מען ניט פטור ווערן פון עמלק'ן, און בשעת מען לאזט אן ארט פאר עמלק'ן פאר גאווה

וואס דערנאך קומט עס אראפ אין נפש אין א ענין של פועל, היפך התורה און היפך הרצון, פון וואס האט זיך דאס גענומען? פון דער שפיץ פון דעם חודו של מחט וואס ער האט צוגעלאזן, אט דעם געדאנק פון כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וואס דאס איז היפך פון ונחנו מה. איז דערפון קאן זיך דערנאך ווערן די גאנצע גזירה פון להשמיד להרוג ולאבד אז מען זאל רחמנא ליצלן ער זאל פארלירן אלע זיינע כוחות און דערפאר איז אפילו די מוקפים חומה האבן דעם פורים ביום חמישה עשר